בעזרת השם יתברך, מסכת כתובות, דף לב, מיר הייבן אן דף לא עמוד ב, פינף שורות פון אונטן ביי די צוויי פינטלעך, הבא על אחותו ועל אחות אביו וכו' איז אזוי, מיר האבן געזען אין די משנה, הבא על אחותו ועל אחות אביו ועל אחות אמו, און אזוי ווייטער די אלע דוגמאות וואס מען האט געזען אין די משנה, איז היות וואס עס איז נישט דא ביי זיי מיתות בית דין, דארף מען באצאלן קנס, ווייל ביי חייבי כריתות האבן מיר געזען אין די משנה, איז נישט דא די דין פון קם ליה, און מילא קנס דארף מען צאלן. יעצט אזוי, ביי די אלע חייבי כריתות וואס מען האט געזען די משנה הבא על אחותו, אחות אביו ואחות אמו, איז חוץ פון דעם וואס מען קריגט כרת, איז אויך דא אויף דעם מלקות, אזוי ווי יעדע לאו וואס מען איז עובר טאמער ס'איז דא התראה, טאמער ס'איז דא עדים מיט התראה, איז דא ביי דעם מלקות. זאגט די גמרא, ורמינהי, די גמרא פרעגט א סתירה פון אונזער משנה צו א משנה אין מסכת מלקות, די משנה זאגט אין מכות, אלו הן הלוקין, הבא על אחותו ועל אחות אביו ועל אחות אמו, ועל אחות אשתו ועל אשת אחיו, ועל אשת אחי אביו, ועל הנידה. די משנה דארט רעכנט אויס די אלע עריות וואס מען האט געזען ביי אונזער משנה, און די משנה זאגט דארט אז טאמער איינער האט געוואוינט מיט זיי קריגט מען מלקות, פארשטייט זיך ס'רעדט זיך בעדים ובהתראה, איז לכאורה דאס א סתירה מיט אונזער משנה פארוואס? ווייל ס'איז דא א כלל וקיימא לן דאינו לוקה ומשלם, מ'עט זעהן דער כלל, מ'עט זעהן פון וואו מ'לערנט עס ארויס בהמשך הסוגיא, מ'לערנט עס ארויס פון דעם וואס שטייט אין פסוק, והפילו השופט והכהו שטייט דארט כדי רשעתו, וואס כדי רשעתו לערנט מען ארויס משום רשעה אחת אתה מחייבו, ואי אתה מחייבו משום שתי רשעיות, פשט ווען א מענטש טוט א זאך וואס מ'איז חייב אויף דעם צוויי עונשים, פשט ער טוט איין מעשה און אין די איין מעשה ליגט צוויי עבירות, איז נישט דא אזא זאך אז מ'געבט אים ביידע עונשים, פשט נישט דא אזא זאך מ'געבט א מענטש סיי מלקות און סיי ער דארף באצאלן געלט, נאר וואס וועלכע יא? וועט מען שוין זען היינט אין די סוגיא, אבער ביידע צוזאמען איז נישט דא, איז אויב אזוי איז א סתירה פון אונזער משנה צו די משנה אין מלקות, ווייל אין אונזער משנה שטייט אז ווען איינער וואוינט למשל מיט אחותו, דאס איז היינט די דוגמא וואס מען וועט אנכאפן, אז איינער איז בא על אחותו, האט מען געזען ביי אונזער משנה, היות וואס ער האט אים מאנס געווען, דארף מען באצאלן קנס, און די משנה אין מלקות זאגט אז מען קריגט מלקות, און אזוי ווי מען שמועסט דאך יעצט ביידע קען דאך נישט זיין, איז וועלכע איז עס, מלקות אדער קנס? זאגט די גמרא, אמר עולא, ענטפערט עולא, און מ'עט זעהן היינט בהמשך אז ס'דא אן אנדערע תירוץ פון ר' יוחנן, מ'עט זעהן קומענדיגע בלאט א דריטע תירוץ פון ריש לקיש, אבער על כל פנים עולא ענטפערט אזוי, זאגט עולא לא קשיא, כאן באחותו נערה, כאן באחותו בוגרת, פשט אזוי, עולא האלט אז דארט וואו ס'איז דא ביידע סיי מלקות און סיי תשלימין, אוודאי צאלט מען געלט און מ'קריגט נישט קיין מלקות, פארוואס? ווייל אזוי ווי מ'האט געשמועסט ביידע קען מען נישט, מילא געלט קומט פאר מלקות, אויב אזוי וואס איז פשט פון די משנה אין מכות? דארט שטייט אז מ'קריגט מכות, איז לכאורה פשט אז מען צאלט נישט קיין געלט, זאגט עולא, יא, ווייל דארט רעדט מען פון א בוגרת, און ביי א בוגרת איז טעכניש צאלט מען נישט קיין געלט, ווייל די גאנצע פרשה פון אונס און די גאנצע קנס איז דאך נאר געזאגט געווארן ביי א נערה, און מילא ביי אונזער משנה וואס ביי אונזער משנה רעדט מען פון א נערה צאלט מען טאקע קנס און מען קריגט נישט קיין מלקות, מה שאין כן אין די משנה אין מלקות וואס רעדט פון א בוגרת, וואס ביי א בוגרת איז נישטא קיין קנס, איז אז ס'איז נישט דא קיין קנס פארשטייט זיך מ'קריגט מלקות. איי פרעגט די גמרא, אחותו בוגרת נמי הא איכא בושת ופגם? פשט חוץ פון דעם וואס מ'דארף צאלן פופציג שקל קנס ווען איינער איז מאנס א נערה, דארף מען אויך באצאלן בושת און פגם און צער, מ'דארף באצאלן אנדערע זאכן אויכעט, איז אויב אזוי, ביי א בוגרת טאקע קנס איז נישט דא, אבער בושת און פגם איז יא דא, פשט ס'איז דא זאכן וואס מ'דארף איר באצאלן, איז ווייטער שווער, טאמער מ'דארף איר באצאלן געוויסע זאכן, און אזוי ווי מ'האט געשמועסט, צוויי עונשים קען נישט זיין, נישט דא אזאך מלקות מיט געלט, איז ווייטער טאמער ס'איז דא דארט געלט, איז פארוואס איז דא מלקות? איז צוריק שווער פארוואס איז פשט אז מ'זעט דארט אין די משנה אז מ'קריגט מלקות? ענטפערט די גמרא בשוטה, די משנה דארט רעדט זיך פון א מיידל וואס איז א שוטה, וואס ביי א שוטה איז נישט דא נישט קיין בושת און נישט קיין פגם, בושת איז נישט דא ווייל א שוטה שעמט זיך מיט גארנישט, זי ווייסט וואס טוט זיך מיט זיך, און פגם אויך, פגם איז טייטש נזק, נזק וויאזוי שאצט מען אפ נזק? מ'נעמט א מענטש לאמיר זאגן איינער איז מאנס א מיידל, וואס איז די פגם? וואס איז די נזק? איז שאצט מען אפ וויפיל איז ווערט א מיידל טאמער מען וועט איר פארקויפן אלס שפחה אלס בתולה, און וויפיל איז זי יעצט ווערט נאכדעם וואס מען האט איר מאנס געווען, און דער הפרש, דאס טייטשט פגם, איז דאס איז שייך נאר ביי א מיידל וואס איז א פיקחת, א מיידל וואס איז א שוטה קען מען סיי ווי סיי נישט פארקויפן אלס שפחה, איז במילא נישט שייך ביי א שוטה נישט קיין בושת נישט קיין פגם, און אז ס'איז נישט שייך נישט קיין בושת נישט קיין פגם, און אויך נישט קיין קנס ווי מען שמועסט ווייל ס'איז א בוגרת, איז נישטא קיין ברירה דארף מען איר געבן מלקות, אבער אוודאי דארט וואו מען קען באצאלן, אזוי ווי ביי אונזער משנה, אוודאי צאלט מען און מען קריגט נישט קיין מלקות. איי פרעגט די גמרא והא איכא צערא, וואס טוט זיך מיט צער, א שוטה האט אוודאי צער, ענטפערט די גמרא במפותה, ס'רעדט זיך טאקע דארט נישט פון א אנוסה, פון א מיידל וואס מען האט מאנס געווען, נאר פון א מיידל וואס מען האט מפתה געווען, מען האט איר צוגערעדט צו טון עבירה, וואס דעמאלטס איז נישטא קיין צער, זי האט נישט קיין צער, ווייל זי איז מסכים דערצו, איז פארדעם אין יענע משנה איז טעכניש נישטא וואס צו באצאלן איז דא מלקות, זאגט די גמרא, אז נאכדעם וואס מען האט געזאגט אז די משנה מלקות רעדט פון א מפותה, מוז מען נישט זאגן אז ס'רעדט זיך ביי א שוטה א בוגרת אויכעט, ווייל מפותה אליין איז גענוג, זאגט די גמרא השתא דאתית להכי, אפילו תימא אחותו נערה, ביתומה ומפותה, פשט נאכדעם וואס דו זעצט איין די משנה מלקות ביי א מפותה, קענסטו זאגן ס'רעדט זיך נישט ביי א שותה, ס'רעדט זיך נישט ביי א בוגרת, נאר ס'רעדט זיך ביי א פשוט'ע מיידל א נערה אויכעט, איי פארוואס איז נישט דא די אלע תשלומין, ווייל זי איז א מפותה, און א מיידל וואס מען האט מפתה געווען, איז מוותר אויף אלעמען, זי איז מוותר אויף איר קנס, זי איז מוותר אויף איר בושת פגם און צער זי איז מוותר אויף אלעס און ס'רעדט זיך ביי א יתומה ווייל טאמער ס'וואלט נישט געווען קיין יתומה איז זי קען מוותר זיין ביז איבערמארגן מ'דארף צאלן פארן טאטן געלט אבער טאמער דער טאטע איז טויט איז מען איר שולדיג די געלט און זי איז מוותר אויף אלעס איז דערפאר אין די משנה מלקות איז טעכניש נישט דא וואס צו באצאלן און אז ס'איז נישט דא וואס צו באצאלן קריגט מען אוודאי מלקות, אבער ביי אונזער משנה וואו ס'איז יא דא וואס צו באצאלן, ווייל ס'איז נישט קיין יתומה, און ממילא דארף מען צאלן קנס, מען דארף באצאלן בושת, מען דארף באצאלן פגם, מען דארף באצאלן צער, ס'איז דא אזויפיל געלט צו באצאלן, איז אוודאי קריגט מען נישט קיין מלקות. זאגט די גמרא, אלמא, זעהן מיר דא וואס האלט עולא, קסבר עולא, אז עולא האלט כל היכא דאיכא ממון ומלקות, ממונא משלם, מילקא לא לקי, אז דארט וואו ס'איז דא די צוויי זאכן, ממון מיט מלקות, איז קומט ממון פאר מלקות, געלט קומט פאר מלקות, און טאקע ביי אונזער משנה, פאר דעם האט מען געזען ביי אונזער משנה אז מען צאלט געלט, דארט אין מלקות איז טעכניש נישט דא קיין געלט, פרעגט די גמרא, מנא ליה לעולא הא, פון ווי ווייסט עולא די כלל אז דארט ווי עס איז דא געלט מיט מלקות צאלט מען געלט און מען קריגט נישט קיין מלקות, אפשר פארקערט, אפשר זאל מען קריגן מלקות און נישט צאלן געלט, ענטפערט די גמרא, גמר מחובל בחבירו, ער לערנט עס ארויס פון חובל בחבירו, וואס ווי מ'עט שוין זעהן איז דא צוויי פלעצער וואס שטייט ביי ביידע קלאר אין די תורה אז אפילו עס איז דא סיי א חיוב פון ממון און סיי א חיוב פון מלקות צאלט מען געלט און מען קריגט נישט קיין מלקות, פון ווי מען לערנט עס ארויס עמיר שוין זעהן בהמשך הסוגיא, אבער דאס איז קלאר לויט יעדעם אז ס'דא צוויי אזעלכע פלעצער, די ערשטע פלאץ וואס מען געפינט דאס איז ביי חובל בחבירו, וואס זעהן מיר ביי חובל בחבירו? מה חובל בחבירו, דאיכא ממון ומלקות, ווען איינער שלאגט א צווייטע איד, איז דא סיי א חיוב ממון, און סיי א חיוב מלקות, וועלכע חיוב ממון וועלכע חיוב מלקות, איז אזוי, די חיוב ממון איז באקאנט, פרשת משפטים, וכי יריבון אנשים והכה איש את רעהו, די פסוק פירט דארט אויס, רק שבתו יתן ורפא ירפא, ווי ס'איז באקאנט ס'איז דא פינף סארט תשלומים וואס מען דארף דארט באצאלן, נזק, צער, ריפוי, שבת, בושת, דאס איז פינף סארט געלטער וואס מען דארף באצאלן ווען איינער שלאגט א צווייטן, איז דאס ווייסט יעדער אז מען דארף באצאלן געלט, יעצט ווי איז די חיוב פון מלקות ווען איינער שלאגט א צווייטן, איז ווי רש"י ברענגט מ'עט זעהן בהמשך הסוגיא, שטייט אין פסוק ארבעים יכנו לא יוסיף, פשט אזוי די תורה זאגט פאר בית דין אז ווען דו שלאגסט א איד מלקות מעגסטו אים געבן נײַן און דרײַסיק מלקות, אבער טארסט נישט צולייגן, טאמער מען לייגט צו א איבעריגע קלאפ, איז דא א לאו אין די תורה, ארבעים יכנו לא יוסיף, פשט די תורה געבט א לאו אז מען טאר נישט געבן א איבעריגע פאטש פאר א איד, איז כל שכן סתם אזוי מען טאר נישט שלאגן א איד, און טאמער איינער איז עובר אויף די לאו קריגט מען מלקות, פשט ווען איינער שלאגט א חבר איז דא יעצט א חיוב געלט און אויך א חיוב מלקות, פון דעסטוועגן ממונא משלם מילקא לא לקי, זעט מען ביי חובל בחבירו אז מען צאלט געלט און מען קריגט נישט קיין מלקות, ווייל ביידע האבן מיר געשמועסט קען נישט זיין, ביידע האבן מיר געזען לערנט מען ארויס פון א רשעה אחת אתה מחייבו ואי אתה מחייבו אלס שתי רשעיות, נישט דא אזא זאך מען קריגט צוויי, איז וועלכע קריגט מען יא? געלט און נישט קיין מלקות ווי ווייסט מען דאס? עט מען באלד זעהן, אבער על כל פנים היות וואס מען זעהט ביי חובל בחבירו וואס ס'איז דא די ביידע חיובים, פון דעסטוועגן צאלט מען געלט און מען קריגט נישט קיין מלקות, זאגט עולא אף כל היכא דאיכא ממון ומלקות ממונא משלם מילקא לא לקי, די זעלבע זאך איבעראל, טאמער ס'איז דא די ביידע חיובים, קומט געלט פאר מלקות. איי פרעגט די גמרא, וויאזוי קענסטו ארויסלערנען פון חובל בחבירו צו אנדערע פלעצער? זאגט די גמרא מה לחובל בחבירו, שכן חייב בחמשה דברים. פשט אזוי, די גמרא, מ'גייט דא זעהן די גמרא, אז די גמרא איז נישט געווען קלאר וועלכע איז הארבער, געלט אדער מלקות. ס'דא צוויי צדדים, ס'דא צדדים צו זאגן אז געלט איז הארבער פון מלקות, און ס'דא צדדים צו זאגן אז מלקות איז הארבער פון געלט. אבער די גמרא לייגט זיך בכלל נישט אריין אין די מחלוקת. זאגט די גמרא, לאמיר זאגן אז געלט איז הארבער פון מלקות, לאמיר זאגן געלט איז מער חומרה'דיג פון מלקות, איז קען מען נישט ארויסלערנען פון חובל בחבירו צו אנדערע פלעצער פארוואס? ווייל חובל בחבירו איז טאקע הארבער פון אנדערע פלעצער, חובל בחבירו איז דא א חיוב בחמשה דברים, נזק צער ריפוי שבת ובושת, ביי אנדערע פלעצער איז נישטא די חיוב, און מילא קען זיין דווקא ביי חובל בחבירו האט די תורה מחמיר געווען אז מען צאלט געלט, ווייל ס'איז טאקע זייער א חומרה'דיגע זאך. אבער ביי אנדערע פלעצער נישט, דאס איז על הצד אז געלט איז מער חומרה'דיג פון מלקות, זאגט די גמרא ואי ממונא לקולא, טאמער דו האלטסט אז נישט, טאמער דו האלטסט אז געלט איז מער קולה'דיג פון מלקות, מלקות איז מער חומרה'דיג פון געלט, איז ווייטער קענסטו נישט ארויסלערנען פון חובל בחבירו אויף אנדערע פלעצער, ווייל חובל בחבירו האט אויך א קולא וואס איז נישט דא ביי אנדערע פלעצער, אז וואס? שכן הותר מכללו בבית דין, חובל בחבירו איז א עבירה, מען טאר נישט שלאגן א צווייטן, פון דעסוועגן זעהן מיר אז טאמער א איד איז עובר א לאו וואס מען קריגט אויף דעם מלקות, זאגט די תורה פאר בית דין שלאג אים, געב אים מלקות. איי וויאזוי ס'איז דאך א עבירה? זעהן מיר אז די עבירה פון שלאגן א צווייטן איז דא געוויסע אופנים וואס די תורה האט מתיר געווען, פאר בית דין האט די תורה מתיר געווען, איז ווייטער אויב אזוי איז פשט חובל בחבירו האט א געוויסע קולא וואס איז נישט דא ביי אנדערע פלעצער עס קען זיין פאר דעם זאגט די תורה אז דא דא א קולא בין איך אויך מיקל אז מען דארף באצאלן געלט, אבער ווער זאגט ביי אנדערע פלעצער איז אויך דא די קולא, איז על כל פנים סיי טאמער דו קוקסט אן געלט ווי א חומרא און סיי טאמער דו קוקסט אן געלט ווי א קולא פון חובל בחבירו קען מען נישט ארויסלערנען צו אנדערע פלעצער, אלא נאר זאגט טאקע די גמרא, גמר מעדים זוממין, עולא לערנט ארויס זיין דין פון עדים זוממין, אז ביי עדים זוממין זעט מען אויך אזוי, אז אפילו ס'איז דא א חיוב סיי פון מלקות און סיי פון געלט, צאלט מען געלט און מען קריגט נישט קיין מלקות, מה עדים זוממין, דאיכא ממון ומלקות, ווי איז דא א חיוב פון געלט און פון מלקות ביי עדים זוממין? איז געלט איז פשוט אז ס'קומען צוויי עדים עדות זאגן אז ראובן איז שולדיג פאר שמעון געלט און שפעטער איז מען זיי מזים עס קומען אנדערע צוויי עדים און זיי זאגן עמנו הייתם ווי אזוי קענט עטס עדות זאגן עטס זענטס געווען מיט אונז ביי א צווייטע פלאץ איז דאך די דין שטייט אין די תורה ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו דו האסט געוואלט מחייב זיין ראובן זאל צאלן געלט פאר שמעון יעצט דארפט עטס באצאלן פשט די צוויי עדים זוממין האבן א חיוב צו צאלן געלט דאס איז די חיוב פון געלט שפעטער ווי איז די חיוב פון מלקות די חיוב פון מלקות איז פשוט, זיי האבן דאך פאלש עדות געזאגט, ס'איז דא א לאו אין די תורה לא תענה ברעך עד שקר, פשט ס'איז דא דא צוויי חיובים סיי פון געלט און סיי פון מלקות, און ממילא פון דעס וועגן אפילו ס'איז דא די ביידע חיובים איז ממונא משלם, מילקא לא לקי, איז ביי עדים זוממין צאלט מען געלט און מען קריגט נישט קיין מלקות, פון ווי ווייסט מען דאס? עמיר באלד זעהן בהמשך הסוגיא כל מיני לימודים, אבער דאס איז קלאר אז אזוי איז עס, איז אויב אזוי זאגט עולא, לערנט מען ארויס פון דא אויף אלע אנדערע פלעצער, אויף כל היכא דאיכא ממון ומלקות, ממונא משלם מילקא לא לקי, די זעלבע זאך אלע אנדערע פלעצער דארט ווי עס איז דא די ביידע חיובים מלקות מיט געלט, צאלט מען געלט און מען קריגט נישט קיין מלקות, איי זאגט די גמרא, ווי אזוי קענסטו ארויס לערנען פון עדים זוממין אויף אנדערע פלעצער, און ווייטער די גמרא מישט זיך נישט אריין צו געלט איז הארב צו געלט איז קל, צו עס איז חומרה'דיג צו קולה'דיג, און די גמרא פרעגט עס אפ לויט ביידע צדדים, זאגט די גמרא לאמיר זאגן געלט איז מער חומרה'דיג פון מלקות, איז קענסטו נישט ארויסלערנען פון עדים זוממין אויף אנדערע פלעצער, ווייל מה לעדים זוממין שכן אינן צריכין התראה, עדים עדים זוממין האט א חומרא וואס איז נישט דא קיין שום אנדערע פלאץ אין די תורה, ביי עדים זוממין איז אפילו ס'איז נישט דא קיין התראה, קריגן זיי א עונש, נישט דא קיין שום אנדערע פלאץ וואס מ'זעט דאס. און ממילא קען זיין פארדעם האט די תורה מחמיר געווען ביי עדים זוממין אז זיי דארפן צאלן געלט און נישט קיין מלקות, אבער ווער זאגט ביי אנדערע פלעצער איז אויך אזוי? דאס איז על הצד אז געלט איז מער חומרה'דיג, און לאמיר זאגן געלט איז מער קולא'דיג זאגט די גמרא ואי ממונא לקולא הוא קענסטו ווייטער נישט ארויסלערנען פון עדים זוממין ווייל עדים זוממין האט א קולא וואס מען טרעפט אויך נישט ערגעץ אנדערש שכן לא עשו מעשה, זיי האבן גארנישט געטון זיי האבן נאר גערעדט, נארמאל אויף א לאו שאין בו מעשה קריגט מען נישט קיין עונש, דא קריגן זיי יא עונש, איז ווייטער ממה נפשך קענסטו פון עדים זוממין נישט ארויסלערנען, איז צוריק שווער אויף עולא, קענסט נישט ארויסלערנען נישט פון חובל בחבירו, און אויך נישט פון עדים זוממין, אלא נאר וויל די גמרא זאגן גמר מתרוייהו און לערנט ארויס פון א צד השווה פון ביידע, אז וואס? אז מה הצד השווה שבהן דאיכא ממון ומלקות ממונא משלם מילקא לא לקי, אף כל היכא דאיכא ממון ומלקות ממונא משלם מילקא לא לקי, פשט אז מ'זעהט ביי די ביידע פלעצער איז דא די צוויי חיובים ממון און מלקות, פון דעסט וועגן צאלט מען געלט מ'קריגט נישט קיין מלקות, די זעלבע זאך איבעראל, זאגט די גמרא אבער מ'קען אויך נישט ארויסלערנען פון די צד השווה, פארוואס? ווייל מה להצד השווה שבהן, שכן יש בהן צד חמור, ואי ממונא לקולא הוא שכן יש בהן צד הקל, פשט אזוי ווי מ'האט געשמועסט די ביידע פלעצער האבן חומרות וואס מ'טרעפט נישט אין ערגעץ, און קולות וואס מ'האט נישט אין ערגעץ, איז וויאזוי ווילסטו ארויסלערנען פון די ביידע פלעצער? איז תוס' שטעלט זיך וואס איז פשט אויב אזוי האסטו אפגעפרעגט יעדע צד השווה? דאס מיינט א צד השווה, צד השווה מיינט אז דו טרעפסט א פלאץ וואס דו ווילסט פון דארט ארויסלערנען און דו זאגסט מיר מען קען נישט ווייל ס'דא דארט א געוויסע חומרא, א געוויסע קולא, טרעפט מען א צווייטע פלאץ וואס האט נישט די חומרא און נישט די קולא, און דאס איז א צד השווה, לערנט מען ארויס פון ביידע. זאגט תוס' אז דא קען מען נישט, ווייל דא די חומרות און די קולות וואס דא ביי די צוויי פלעצער איז חומרות און קולות וואס מען טרעפט נישט אין קיין שום אנדערע פלאץ, פשט, ס'איז אויסטערלישע חומרות און אויסטערלישע קולות, ממילא פון די צוויי פלעצער קען מען נישט ארויסלערנען מיט א צד השווה נישט מיט א קל וחומר, איז וויאזוי לערנט עולא ארויס אז דארט ווי ס'איז דא צוויי חיובים צאלט מען געלט ווי איידער מ'קריגט מלקות? אלא נאר, זאגט די גמרא, לערנטס ארויס אין א גזירה שווה, און א גזירה שווה קען מען נישט אפפרעגן, עולא תחת תחת גמר, ער לערנטס ארויס א גזירה שווה תחת תחת אז וואס? כתיב הכא,

צאלט מען געלט און מען קריגט נישט קיין מלקות, איז די זעלבע זאך איבעראל, צאלט מען געלט און מען קריגט נישט קיין מלקות, און א גזירה שווה קען מען נישט אפפרעגן, און דאס איז די לימוד פון עולא. איז לאמיר נאכאמאל איבערגיין וואס מען האט געזען ביז אהער, עולא האט געענטפערט אז ס'איז נישט קיין סתירה פון אונזער משנה און די משנה אין מלקות, ווייל איבעראל דארט וואו ס'איז דא צוויי חיובים געלט מיט מלקות, צאלט מען געלט און מען קריגט נישט קיין מלקות, און דערפאר טאקע ביי אונזער משנה האט מען געזען אז מען צאלט געלט, איי פארוואס ביי די משנה מלקות צאלט מען נישט קיין געלט, ווייל טעכניש דארט איז נישטא קיין געלט דארט רעדט זיך ביי א בוגרת א שוטה, און פארדעם דארט קריגט מען מלקות, איי פון ווי לערנט מען ארויס אז מען צאלט געלט און מען קריגט נישט קיין מלקות, מען לערנט ארויס א גזירה שווה תחת תחת פון חובל בחבירו, אזוי ווי ביי חובל בחבירו צאלט מען געלט און מען קריגט נישט קיין מלקות, די זעלבע זאך איבעראל, יעצט חובל בחבירו אליין פון ווי ווייסט מען, און די זעלבע זאך עדים זוממין פון ווי ווייסט מען, דאס האט מען נאכנישט פעסטגעשטעלט, די לימודים האבן מיר נאכנישט געזען, אבער אט דערווייל ווייסט מען דאס. אזוי האט עולא פארענטפערט די סתירה פון אונזער משנה און די משנה אין מלקות. ר' יוחנן אמר, ר' יוחנן ענטפערט אן אנדערע תירוץ, און מען וועט שוין זען, ר' יוחנן קריגט זיך אויף עולא. ר' יוחנן האלט אז דארט וואו ס'איז דא צוויי חיובים, א חיוב פון געלט און א חיוב פון מלקות, אוודאי קריגט מען מלקות און מען צאלט נישט קיין געלט. איי ביי עדים זוממין, ביי חובל בחבירו נישט אזוי? עמיר זעהן, רבי יוחנן האלט טאקע אז די צוויי פלעצער איז א יוצא מן הכלל, אבער בדרך כלל ווי ס'איז דא ביידע חיובים געלט מיט מלקות, קומט מלקות פאר געלט, ביידע צוזאמען פארשטייט זיך קען מען נישט, אבער מלקות קומט פאר געלט. איי אויב אזוי איז שווער אונזער משנה, ווייל ביי אונזער משנה האט מען דאך געזעהן אז מען צאלט קנס, טאמער ס'דא א חיוב פון מלקות, זאגסטו יעצט אז מלקות קומט פאר געלט? זאגט טאקע רבי יוחנן, אפילו תימא אחותו נערה, פשט ביידע משנות רעדן זיך ביי אחותו נערה, נישט ווי עולא האט געוואלט זאגן אז דארט רעדט זיך פון א בוגרת א שוטה נאר וואס כאן שהתרו בו כאן שלא התרו בו טייטש אונזער משנה רעדט זיך אז ס'איז נישט געווען קיין התראה און טאמער ס'איז נישט דא קיין התראה טעכניש איז נישט דא קיין מלקות דערפאר איז געשטאנען אין אונזער משנה אז מ'צאלט געלט אבער די משנה אין מלקות רעדט זיך אז ס'איז יא געווען א התראה און אז ס'איז געווען א התראה קומט מלקות פאר געלט זאגט די גמרא טאקע אלמא קסבר רבי יוחנן זעהן מיר אז ר' יוחנן האלט אז כל היכא דאיכא ממון ומלקות ואתרו ביה, דארט ווי ס'איז דא די ביידע חיובים ממון מיט מלקות פארשטייט זיך מיט א התראה, מילקא לקי ממונא לא משלם, קריגט מען מלקות און מען צאלט נישט קיין געלט, פרעגט די גמרא מנא ליה לר' יוחנן הא, פון ווי לערנט עס ר' יוחנן ארויס, ענטפערט די גמרא אמר קרא, ווייל שטייט אין פסוק ביי די פרשה פון מלקות כדי רשעתו, וואס פון דארט לערנט מען ארויס משום רשעה אחת אתה מחייבו, ואי אתה מחייבו משום שתי רשעיות, וואס דאס האט מען שוין פריערט געזעהן, אז צוויי עונשים קען מען נישט קריגן, מלקות מיט געלט ביידע צוזאמען דאס איז זיכער נישט, באלד מ'עט זעהן ס'איז דא א תנא וואס קריגט זיך אויף דעם, אבער על כל פנים, סיי רבי יוחנן סיי עולא זענען מסכים אז ביידע קען מען נישט, איי פארוואס זאגט רבי יוחנן אז מלקות קומט פאר געלט, ווייל וואס שטייט גראד נאכדעם אין פסוק, גראד נאך כדי רשעתו, וסמיך ליה שטייט אין פסוק ארבעים יכנו, זאגט אונז די תורה אז דארט ווי דו האסט ביידע דארט ווי דו האסט סיי געלט און סיי מלקות, איז ארבעים יכנו, געב אים מלקות ווי איידער ער זאל צאלן געלט. איי שטעלט זיך די קשיא פון חובל בחבירו, מען זעט דאך ביי חובל בחבירו אז געלט קומט פאר מלקות, פון ווי ווייסט מען נאך נישט, אבער אזוי האט מען געזען א מציאות, והרי חובל בחבירו דאיכא ממון ומלקות, ממונא משלם מילקא לא לקי. זאגט די גמרא וכי תימא, עסטו וועלן זאגן אז ס'איז נישט אמת, אז הני מילי היכא דלא אתרו ביה, אז ווייסט ווען א חובל בחבירו צאלט געלט נישט קיין מלקות, אן קיין התראה, אבל אתרו ביה דארט ווי ס'דא התראה אוודאי קומט מלקות פאר געלט, מילקא לקי ממונא לא משלם, זאגט די גמרא ס'איז נישט אמת, יעדער איז מסכים אז ביי חובל בחבירו קומט געלט פאר מלקות אפילו ר' יוחנן אליין, ווייל והאמר ר' אמי אמר ר' יוחנן, ר' אמי האט נאכגעזאגט פון ר' יוחנן אליין אז הכהו הכאה שאין בה שווה פרוטה, טאמער איינער שלאגט זיין חבר, אזא סארט פראסק וואס איז נישט קיין שווה פרוטה, פשט ס'איז נישט דא נישט קיין נזק, צער, ריפוי, שבת, בושת, א קליינע פעטשעלע ס'איז כמעט גארנישט דא, מ'דארף גארנישט באצאלן, איז די דין איז לוקה, דעמאלטס קריגט מען מלקות, ווייל, ווייטער, די איינציגסטע סיבה וואס נארמאל קריגט מען נישט קיין מלקות ווען מ'שלאגט יענעם, איז ווייל מ'דארף צאלן געלט, און געלט קומט פאר מלקות, טאמער ס'איז נישטא קיין געלט, נישטא קיין שווה פרוטה, קריגט מען מלקות. היכי דמי, איז די מימרא פון רבי יוחנן, ווען רעדט זיך דאס? אי דלא אתרו ביה, טאמער ס'איז נישט געווען קיין התראה אמאי לוקה, אן קיין התראה איז סתם אזוי נישטא קיין מלקות, אלא פשיטא דאתרו ביה, נאר אוודאי האט ר' יוחנן גערעדט ביי אן אופן וואס איז געווען א התראה, און פון דעסט וועגן זאגט ער וטעמא דלית בה שווה פרוטה, הא אית בה שווה פרוטה ממונא משלם מילקא לא לקי, פשט די איינציגסטע סיבה וואס ער האט געזאגט דארט מען קריגט מלקות איז ווייל אזוי ווי מען האט געשמועסט, די פראסק איז נישט קיין שווה פרוטה נישטא קיין ברירה דארף מען אים געבן מלקות, אבער העט עס ווען געווען א שווה פרוטה איז ר' יוחנן אויך מודה אז געלט קומט פאר מלקות, איז צוריק שווער וויאזוי קען ר' יוחנן זאגן אז מלקות קומט אלעמאל פאר געלט, און ער לערנט עס ארויס פון ארבעים יכנו, אונז זעמיר דאך קלאר ביי חובל בחבירו נישט אזוי? זאגט די גמרא, חובל בחבירו איז אנדערש, ר' יוחנן האלט אז חובל בחבירו איז אנדערש פארוואס? כדאמר ר' אילעא, בפירוש ריבתה תורה עדים זוממין לתשלומין, הכא נמי בפירוש ריבתה תורה חובל בחבירו לתשלומין, פשט ר' אילעא רעדט פון עדים זוממין, און מען לערנט ארויס די זעלבע זאך ביי חובל בחבירו, פשט די צוויי פלעצער איז טאקע א יוצא מן הכלל, ביי די צוויי פלעצער אפילו ס'איז טאקע דא א חיוב תשלומין און א חיוב מלקות, קומט געלט פאר מלקות, אבער זאגט ר' יוחנן, עולא קריגט זיך, אבער ר' יוחנן האלט אז נאר ביי די צוויי פלעצער איז אזוי, אלע אנדערע פלעצער קומט מלקות פאר געלט, יעצט פארוואס טאקע איז ביי די צוויי פלעצער א יוצא מן הכלל, איז לאמיר זען, והיכא איתמר דרבי אילעא, ווי האט רבי אילעא געזאגט זיין דין, אהא, אויף די משנה, די משנה זאגט מלקות, מעידין אנו את איש פלוני שחייב לחבירו מאתים זוז, טאמער צוויי עדים האבן עדות געזאגט אז ראובן איז שולדיג פאר שמעון צוויי הונדערט זוז, ונמצאו זוממין און ס'איז געווארן עדים זוממין יעצט דארפן זיי באצאלן, זאגט דארט די משנה לוקין ומשלמין סיי זיי קריגן מלקות סיי זיי דארפן צאלן ביידע פארוואס שלא השם המביאן לידי מלקות מביאן לידי תשלומין ווייל ס'איז צוויי אנדערע לאווין מלקות קומען זיי קריגן זיי אלס לא תענה ברעך עד שקר און געלט דארפן זיי צאלן אלס ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו דברי ר' מאיר אזוי האלט ר' מאיר פשט ר' מאיר קריגט זיך אויף די גאנצע יסוד וואס אונז האמיר געזען פון כדי רשעתו משום רשעה אחת אתה מחייבו, ר' מאיר האלט אוודאי קען א מענטש קריגן צוויי עונשים, און ר' מאיר איז א שיטת יחיד, חכמים קריגן זיך ווי מ'וועט שוין זען, אונז וועמיר דן זיין וועגן ר' מאיר בהמשך הסוגיא, אבער אט דערווייל לערן מיר אונז ווי די חכמים, וחכמים אומרים, חכמים זאגן, כל המשלם אינו לוקה אזוי האבן מיר געלערנט ביז יעצט, נישט דא אזא זאך צוויי עונשים, ס'דא א פסוק כדי רשעתו משום רשעה אחת אתה מחייבו ואי אתה מחייבו משום שתי רשעיות, נאר איין עונש איז דא, נאר וואס? נאר מען צאלט און מען קריגט נישט קיין מלקות, אזוי זאגן די חכמים. איי ונימא כל הלוקה אינו משלם פארוואס? אפשר זאלסטו זאגן מען קריגט מלקות און מען צאלט נישט? איז אויף דעם אמר רבי אילעא, זאגט רבי אילעא, בפירוש ריבתה תורה עדים זוממין לתשלומין, אז אין הכי נמי, נארמאל, קריגט מען מלקות און מען צאלט נישט, נישט ביי עדים זוממין, ביי עדים זוממין איז אנדערש, ביי עדים זוממין צאלט מען און מען קריגט נישט קיין מלקות, פארוואס? פארוואס איז דא א יוצא מן הכלל? היכן ריבתה תורה? ווי זעהן מיר דאס? ענטפערט די גמרא מכדי כתיב, ווייל שטייט אין פסוק ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו, און שטייט דארט ווייטער ולא תחוס עינך נפש בנפש יד ביד אז מען זאל נישט שוינען די עדים זוממין, נאר זיי דארפן צאלן יד ביד למה לי, איז פארשטייט זיך מען האקט נישט אפ זייער האנט, טאמער זיי האבן עדות געזאגט אפצוהאקן א צווייטע האנט, די גאנצע זאך שטימט נישט, יד ביד, וואס מיינט יד ביד? לערנט מען ארויס פון יד ביד, דבר הניתן מיד ליד, ומאי ניהו ממון, אז יד ביד מיינט א זאך וואס גייט פון איין האנט צום צווייטן, פשט ס'גייט ארויף אויף ממון, אז וואס? אז עדים זוממין, אפילו טאקע זיי האבן עובר געווען אויף א לאו פון לא תענה ברעך עד שקר, וואס אויף דעם קריגט מען מלקות, און אפילו נארמאל דארט ווי ס'דא מלקות מיט געלט האלט ר' יוחנן, מלקות קומט פאר געלט, דא איז אנדערש, דא שטייט אין פסוק יד ביד, געלט קומט פאר מלקות, איז פאר דעם דא איז א יוצא מן הכלל, די זעלבע זאך חובל בחבירו נמי, חובל בחבירו איז אויך א יוצא מן הכלל, פארוואס ווייל מכדי כתיב, שטייט אין פסוק ווען איינער שלאגט א צווייטן כאשר עשה כן יעשה לו, וואס פון דארט לערנט מען ארויס אז מען דארף צאלן געלט, פאר דעם וואס מען האט געשלאגן, און שטייט דארט ווייטער איבעריגע ווערטער כן ינתן בו, די תורה חזר'ט זיך איבער למה לי, ס'דאך איבעריגע ווערטער, נאר וואס דען, מען לערנט ארויס פון דא, דבר שיש בו נתינה, ומאי ניהו ממון, ס'גייט אויך ארויף אויף געלט, אז וואס? אז ווען איינער שלאגט א צווייטן, אפילו ער האט עובר געווען אויף די לאו פון פן יוסיף, וואס אויף דעם דארף מען קריגן מלקות, פון דעסטוועגן זאגט די תורה קלאר, אז דא קריגט מען נישט קיין מלקות, דא צאלט מען איידער געלט, ווי איידער מלקות געלט קומט פאר מלקות איז נאכאמאל מסכם צו זיין וואס אונז האמיר געזען ביז יעצט, קודם כל האמיר געזען די חכמים האלטן שטייט כדי רשעתו משום רשעה אחת אתה מחייבו, ואי אתה מחייבו משום שתי רשעיות, פשט לכאורה יעדער איינער סיי רבי יוחנן סיי עולא ביידע זענען מודה צו די לימוד אז צוויי רשעיות איז נישט דא צוויי עונשים איז נישט דא, נישט דא א זאך געלט מיט מלקות, ס'איז אדער מלקות אדער געלט, די לימוד איז יעדער מודה, יעצט דאס אז ביי עדים זוממין און ביי חובל בחבירו צאלט מען געלט און מען קריגט נישט קיין מלקות דאס איז אויך יעדער מודה, פארוואס האבן מיר געזען אז דערווייל די לימודים ביי עדים זוממין איז דא א לימוד פון יד ביד, ביי חובל בחבירו איז דא א לימוד פון כן ינתן בו, אז געלט קומט פאר מלקות, נאר וואס די שאלה איז ביי אלע אנדערע פלעצער, עולא זאגט מען לערנט ארויס תחת תחת פון חובל בחבירו, אז אלע אנדערע פלעצער איז אויך אזוי, אז געלט קומט פאר מלקות, איי וואס טוט זיך אין מסכת מכות, פארוואס דארט זעט מען אז מען קריגט מכות מען צאלט נישט קיין געלט, זאגט עולא ווייל דארט רעדט מען פון א בוגרת א שוטה, מה שאין כן רבי יוחנן זאגט ניין, רבי יוחנן זאגט איבעראל קומט מלקות פאר געלט, איי פארוואס ביי אונז אין משנה האט מען געזען מען צאלט געלט, ווייל ס'רעדט זיך באופן וואס ס'איז נישט געווען קיין התראה און אז ס'איז נישט געווען קיין התראה טעכניש איז נישט דא קיין מלקות, איי ביי עדים זוממין און ביי חובל בחבירו זעהט מען געלט קומט פאר מלקות? יא! דארט איז טאקע א יוצא מן הכלל, אזוי האט מען געזעהן ביז יעצט. פרעגט יעצט די גמרא, ורבי יוחנן מאי טעמא לא אמר כעולא, פארוואס רבי יוחנן לערנט נישט ארויס די גזירה שווה תחת תחת פון חובל בחבירו, אז איבעראל איז אויך אזוי אז געלט קומט פאר מלקות? ענטפערט די גמרא, ווייל אם כן, בטלת ערות אחותך לא תגלה, רבי יוחנן האלט טאמער וועסט מיך זאגן אז איבעראל קומט געלט פאר מלקות, איז ווען קריגט מען מלקות אויף ערות אחותך לא תגלה? פשט אז די תורה זאגט אונז א לאו ערות אחותך לא תגלה אז איינער וואוינט מיט זיין שוועסטער איז ער עובר א לאו און ווען מען איז עובר א לאו קריגט מען מלקות, לויט ווי דו זאגסט, קריגט מען נישט קיין מלקות, ווייל אז איינער וועט מאנס זיין זיין שוועסטער, וועט מען דארפן צאלן געלט, און מען וועט זיך פטר'ן פון מלקות, איז וואס די תורה שרייבט סתם א איבעריגע לאו אז מען קומט קיינמאל נישט קיין מלקות אויף דעם, זאגט רבי יוחנן מוז זיין אז מלקות קומט פאר געלט ווייל אז נישט איז דער גאנצער פסוק איבעריג, איי פרעגט די גמרא וואסע מין טענה איז דאס, א פסוק איז איבעריג, חובל בחבירו נמי, אם כן בטלת לא יוסיף פן יוסיף, פשט אזוי ווי מ'האט דאך געזען שטייט אין פסוק ארבעים יכנו לא יוסיף אז פארן שלאגן א צווייטע איד באקומט מען מלקות, לכאורה האסט דאך מבטל געווען דא די גאנצע פסוק, ווייל אפילו רבי יוחנן איז אויך מודה אז ווען מ'שלאגט א צווייטע איד צאלט מען געלט און מ'קריגט נישט קיין מלקות, ווי מ'האט דאך געזען מ'לערנט ארויס פון כן ינתן בו, איז ווייטער וואס פארוואס זאגסטו דא נישט האסט מבטל געווען א פסוק, און די זעלבע זאך עדים זוממין נמי, ביי עדים זוממין שטייט אויך אין פסוק אם כן בטלת והיה אם בן הכות הרשע, די תורה זאגט והיה אם בן הכות הרשע אז מען שלאגט עדים זוממין, איז לכאורה מ'איז מבטל די פסוק, ווייל אזוי ווי מען האט געזען אפילו ר' יוחנן איז מודה מען לערנט ארויס פון יד ביד אז ביי עדים זוממין קומט געלט פאר מלקות, און וואס טוסטו מיטן פסוק והיה אם בן הכות הרשע, די תורה זאגט קלאר מען באקומט מלקות, ביסט מבטל א פסוק? נאר וואס דען וואס וועסטו מיר ענטפערן ביי די ביידע פלעצער? אלא נאר עדים זוממין אפשר לקיומה בבן גרושה ובן חלוצה, פשט אוודאי דא געוויסע אופנים ביי עדים זוממין וואס מען באקומט מלקות ווען, ווען למשל בן גרושה בן חלוצה, ס'איז נאר איינע פון די דוגמאות, ס'דא אפאר אזעלכע דוגמאות, אבער לאמיר זאגן עדים זאגן עדות אויף א געוויסע כהן אז ער איז א בן גרושה בן חלוצה איז א חלל, ער טאר נישט טון די עבודה, און שפעטער איז מען זיי מזים זיי ווערן עדים זוממין, זאגט מען נישט אויף זיי יעצט שפעטער אז זיי זענען יעצט בני גרושה בני חלוצה נישטא אזא זאך, נאר וואס דען ביי אזא אופן קריגן די עדים זוממין מלקות, און ממילא פאר דעם איז דער פסוק והיה אם בן הכות הרשע, מען האט נישט מבטל געווען די פסוק, נאר על פי רוב קומט טאקע געלט פאר מלקות, אבער ס'איז דא געוויסע אופנים ווי עדים זוממין באקומען מלקות, און די זעלבע זאך חובל בחבירו נמי, איכא לקיומה, כגון שהכהו הכאה שאין בה שווה פרוטה, אזוי ווי מ'האט געשמועסט אז איינער שלאגט א צווייטן א הכאה וואס איז נישט קיין שווה פרוטה, איז טעכניש קען ער נישט באצאלן געלט, פארדעם שטייט אין פסוק לא יוסיף אז ביי אזא אופן באקומט מען מלקות, אבער נארמאל, קומט געלט פאר מלקות, איז די זעלבע זאך זאגט די גמרא, וואסערע סארט טענה דאס אז מ'איז מבטל די פסוק וואס שטייט ביי אחותו, אחותו נמי איכא לקיומה באחותו בוגרת, אז ביי אחותו בוגרת, א שוטה ווי מען האט געזען ביי אזא מאדנע היכי תמצא, וואס דארט איז נישט שייך צו צאלן געלט, דארט איז אוודאי דא מלקות, אבער נארמאל קען אוודאי זיין אז געלט קומט פאר מלקות, און ממילא די טענה אז האסט מבטל געווען א לאו, דאס איז נישט קיין טענה, נאר וואס דען? וואס איז די אמת'ע טעם פארוואס רבי יוחנן לערנט נישט ארויס די גזירה שוה תחת תחת וואס עולא האט ארויסגעלערנט? ענטפערט די גמרא, אמר לך רבי יוחנן ווייל רבי יוחנן האלט אז די תחת איז נישט איבעריג, און אז ס'איז נישט איבעריג קען מען עס נישט נוצן אויף א גזירה שוה, פארוואס איז עס נישט איבעריג זאגט די גמרא, ווייל האי תחת אשר עינה מיבעי ליה לכדאביי, ער דארף עס האבן אויף א צווייטע לימוד, דאמר אביי, אמר קרא, שטייט אין פסוק, טאקע ביי מאנס, תחת אשר עינה, וואס מען דרשנ'ט האי תחת אשר עינה מכלל דאיכא בושת ופגם, פשט ס'וואלט געווען א הוה אמינא אז שטייט אין די תורה מען דארף באצאלן חמשים כסף, וואלט מען אפשר געמיינט אז דאס איז די גאנצע, מען דארף נישט צאלן נאך, מען דארף נישט צאלן בושת, מען דארף נישט צאלן פגם, מען דארף נישט צאלן אלעס ליגט אין די פופציג ש פון די פופציג שקל, איז פארדעם שטייט אין פסוק תחת אשר עינה, אז די תורה זאגט אונז אז די פופציג שקל וואס דו באצאלסט איז אלס די עינה ווייל דו האסט געפייניגט די מיידל, אבער אלע אנדערע זאכן בושת ופגם איז דאך אלץ דא, איז על כל פנים נוצט מען די תחת אויף עפעס אנדערש, דערפאר לערנט נישט רבי יוחנן די גזירה שווה. פרעגט די גמרא דרך אגב, ועולא, פון וואו ווייסט עולא דער לימוד אז מען דארף אויך באצאלן בושת ופגם? נפקא ליה מדרבא לערנט עס ארויס אין א צווייטע פלאץ דאמר רבא אמר קרא ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה חמשים כסף, די ווארט האיש השוכב עמה איז איבעריג, דרש'ט מען פון דעם אז הנאת שכיבה חמשים מכלל דאיכא בושת ופגם אז די פופציג שקל וואס מען צאלט דאס איז פאר די הנאת שכיבה, חוץ פון דעם איז דא אנדערע סארט באצאלונגען וואס מען דארף באצאלן ווי בושת ופגם, און פאר דעם לויט עולא דער תחת יא איבעריג, און פאר דעם נוצט עולא דעם תחת אויף א גזירה שווה, איז דאס די מחלוקת צווישן עולא און ר' יוחנן.